א גוטן ערב ראש השנה תשע ח. כ'האב געוואלט זאגן אז עס זעהט אויס צווישן די זעכציג הערערס וואס זיי הערן אויס איז דא אסאך תלמידי חכמים אויכעט, ווייל כ'האב געזאגט אז תפילין דארף מען בודק זיין צוויי מאל אין זיבן יאר, האב איך באקומען טעלעפאן קאלס איר הערט נאן סטאפ, האב איך יעדן געזאגט כ'וועל דיר ענטפערן נעקסטע וואך אויף מיין האטליין זאלסט זעהן אז כ'בין נישט ראנג. אין שלחן ערוך אין סימן ל ט אין סעיף י' ווערט געברענגט תפילין שהוחזקו בכשרות אינה צריכה בדיקה לעולם.

זיין מחלוקת צו וויבאלד ער האט נישט ווער ס'זאל עס בודק זיין צו ער קען מאכן א ברכה צו נישט. אזוי ברענגט צו דער בית יוסף אין סוף סימן ל ט, אין נאמען פון אורחות חיים הלכות תפילין, סימן כ ט, בשם רבי יוסף גאון. יעצט די משנה ברורה אין סעיף קטן כ ח ברענגט פון דעם חיי אדם אז מען דארף אפילו מאכן א ברכה ווייל אונז געפינען מיר נישט קיין ריעותא אויף די תפילין, און די משנה ברורה אליינס איז מסתפק דערין. דער לבוש אין סעיף י' שרייבט בפירוש אז מען זאל יא מאכן א ברכה. ווייל איך שטעל עס אויף די חזקה. און אזוי איז אויכעט משמע פון פרי מגדים אין משבצות אין סעיף קטן ו' שרייבט ער דארט אז דווקא ווען ס'איז נולד א ריעותא טאר ער נישט מאכן א ברכה. סאו פון וואס רעדט מען דא? פון תפילין וואס מ'לייגט עס נישט יעדן טאג נאר פון אמאל צו מאל און ס'איז דורך דריי און האלב יאר האט ער עס נישט בודק געווען און ער האט נישט ווער ס'זאל אים צונייען די בתים דארף מען וויסן צו מ'מעג צו מ'טאר נישט מאכן דערויף א ברכה. יעצט למעשה, איך פלעג האבן א ישיבה און איך האב געלערנט אז מען דארף ווי מען זאגט מאכן עונת תלמידי חכמים מליל שבת לליל שבת און ס'איז שוין דא פון מעיל צדקה און פון אנדערע אז מען זאל מאכן נאך איין מאל אינמיטן די וואך, פלעג איך אלס זאגן די אינגעלייט אז דאס נישט וויסן וועלכן טאג דו מאכסט עס איז יעדער טאג איז א ספק השקול, זונטאג נאכט זאל איך נאכאמאל מאכן? עה ס'איז צו נאנט צו שבת, מאנטאג ביינאכט? דינסטאג ביי נאכט מיטוואך ביי נאכט און די פרוי דארף אויכעט משוגע ווערן טראכטענדיג האב איך אייביג געזאגט מאכטס ענק אפ איינמאל אינמיטן די וואך דינסטאג אדער מיטוואך און איינמאל פרייטאג צונאכטס דאס נעמט אוועק אסאך ספיקות האב איך געזאגט א חוץ אויב ס'אריינגעקומען א שיינע סעקרעטערי אין אפיס און זי האט זיך גוט אנגעשמעקט און דו ביסט אנגעהויבן משוגע צו ווערן זאגט די רמ א אז אפילו דאס איז נישט מצוה מן המובחר ווייל מן ההיתר עס עס ברענגען צו א איסור אבער יש קיבול שכר על זה אויך. האט זיך דיר געמאכט אינמיטן די וואך א פראבלעם? קען איך נישט זאגן איך וויל דווקא מיטוואך. ניין, ס'האט זיך דיר געמאכט א פראבלעם מאנטאג, וואוין מאנטאג. און אז ס'טוט דיר אויספעלן, וואוין מיטוואך אויכעט. ס'איז נישט קיין עבירה אויב די פרוי איז ריין. איז די זעלבע אויכעט מיט למשל מזוזות. מזוזות דארף מען צוויי מאל אין זיבן יאר. הייבט זיך אן ווען? די ערשטע יאר? די צווייטע יאר? די דריטע יאר? די פערדע יאר? הייבט זיך אן א מעשה, נאכדעם פארגעסט מען. איז מיט תפילין. איז אויך אזוי, מען דארף טאקע קיינמאל נישט בודק זיין, די מציאות איז אבער אז מ'איז בודק טרעפט מען עפעס, איך וועל עס דערציילן א מעשה, כ'האב עס שוין געזאגט צוויי חדשים צוריק אויך, ווען קומענדיג אויף ארץ ישראל האב איך געהאט צייט בודק צו זיין מיינע תפילין, געב איך אריין ביידע פאר תפילין אינעם זעלבן פלאץ ווי כ'האב עס געגעבן פאר צוויי א האלב יאר צוריק, געב איך אריין און זאגט ער אזוי, די רש י'ס איז די כתב זייער א שוואכער כתב, ס'פאסט נישט א יונגערמאן ווי דו זאלסט האבן אזא שוואכן כתב. ס'איז כשר, איך וועל נישט זאגן די תגין דא אהער און אהין, מען קען עס פאררעכטן, אבער ס'איז זייער א שוואכער כתב. וואונדער מיך וויאזוי עס קומט צו אז א אינגערמאן ווי דו אזא שוואכער כתב. איך לאמיר דיר עפעס זאגן, אויב ס'איז א שוואכער כתב האט עטץ עס אויפגעטוישט פאר צוויי אהאלב יאר צוריק. איך וועל דיר זאגן א ראיה אז ס'איז נישט מיינע. פרשיות צו איך נעם דא דעם דעם רבינו תם, עפן מיר דעם רבינו תם, און עפן דעם רבינו תם וועסטו זען אז ס'איז נישט דער זעלבער סופר, און ער נעמט ארויס און ער זאגט ביסט גערעכט ס'איז אן אנדערע סופר, דעם סופר קען מיר אונז, דאס איז העפענס טו בי א קאזין מיינער וואס איך שרייב שוין ביי אים פאר מיר און פאר אלע מיינע קינדער און פאר די אייניקלעך, און ער איז זייער א חשוב'ער האט א שיינעם כתב אויכעט, און עטץ. עס אויפגעטוישט מען קומט אריין מען געט אריין די תפילין אינדערפרי נאכמיטאג איז עס פערטיג ווייסט מען קומט אריין נאכן דאווענען נאכמיטאג איז עס פערטיג ס'א ראש דזשאב האט ער אויפגעטוישט אן אנדערענס זאג איך אים איך קען דיך נישט מחייב זיין קיין ממון פאר דעם און איך האב געמוזט גיין קויפן נייע פרשיות פאר טויזענט דאלער אבער איך האב געזאגט איך קען דיך נישט מחייב זיין ממון אבער מיינס איז עס נישט יעצט די תפילין ווייס איך זיכער אז ס'איז מיינס ווייל ס'איז מקשה איך האב באצאלט אסאך געלט אז ס'איז א מקשה אבער עטץ האט עס אויפגעטוישט. זאגט ער מיר יא עס קען געשען, עס קומען אריין אפאר הונדערט תפילינס און ס'דא אסאך ארבייטערס, מען געט נישט פאר איינעם און מען נעמט עס צוריק ביי יענעם, איז דא ארבייטערס וואס גייט דורך דעם סיסטעם און טוט פארעכטן נאך מיט אלעם, זאגט ער עס קען זיין, האב איך אים געזאגט הער אויס כ'גיי דיך נישט תובע ממון זיין אבער עס איז נישט מיינס, און איך האב דעמאלטס ארויף געלייגט אויפן האטליין אז מען זאל וויסן אז מען געט אריין פאר א סופר דארף מען עס געבן און מען דארף וויסן פאר וועם מען האט עס געגעבן און מען דארף דארט זיין בשעת מען עפענט עס און בשעת מען איז בודק און בשעת מען ארבייט דערויף, אזויפיל מעגסטו טון פאר די תפילין. סא איז למעשה איז האב איך עס יעצט ארויף געלייגט מען דארף בודק זיין אין אלול קאלט מיך איינער אן און ער זאגט מיר זאלסט וויסן איך האב געהאט א פאר תפילין איך האב עס געלייגט אפאר יאר האב עס געטראגן צו מגיה זיין הגם מען דארף נישט אבער איך האב עס געטראגן איז ביי ולטוטפות איז די פיי געווען אינגאנצען צושמירט בקיצור ווי קען דאס זיין אזא זאך אלעס איז גוט נאר יענץ נישט האט דער סופר געזאגט איך וויל דיר זאגן דעם אמת איך רעד אויפן טעלעפאן בשעת איך מאך די אלע זאכן איך לייג אריין די בתים מיט אלע די פרשיות אין די בתים ס'קען זיין ס'האט א שפיי געטאן פון מיין מויל און ס'האט צוקוועטשט די פיי, ס'קען זיין, כ'קען מיך אויף דעם נישט קריגן. און אויב דארפן אלע סופרים טאקע וויסן זאלן נישט רעדן, און טאמער רעדן זיי יא זאלן זיי עס כאטש אפווישן מיט א נעפקין אזוי ס'זאל עס אריינזאפן, נישט אפווישן ס'זאל ווערן שאלות. מ'איז ארומגעגאנגען זוכן א תינוק וואס ער איז נישט קיין חכם און נישט קיין טיפש צו זען צו ער דערקענט דאס אות, האט ער געזאגט ניין קיינער האט עס נישט דערקענט. קיצור דער איד האט זיך געפלאגט זעקס זיבן אדער אכט יאר און געלייגט תפילין פאר גארנישט, ער האט נאך געמאכט א ברכה לבטלה אויך. זאגט אים דער סופר איך וויל דיר באצאלן פאר דעם, זאגט ער וואס וועסטו באצאלן, וועסט באצאלן פופציג דאלער פאר די פרשיות, און מען רעדט דאך דא פון דו האסט מיך מכשיל געווען יארן, וועגן דעם זאג איך מען מוז גיין, ס'איז אזא גרויסע מארק מען מוז גיין בודק זיין די תפילין. נאכדעם דערציילט איינער נאך א מעשה אז ער האט געקויפט פאר א בר מצוה בחור ער קומען פאר די חתונה זאגט ער גיי קוק דיר איבער די תפילין, ווייסט א בחור איז שוין אהער אהין. זאגט ער, גיי קוק דיר איבער די תפילין, האט ער געטראפן אויף ידך געווען די גאנצע ווארט אויסגעמעקט, און מ'קען דאך דאס נישט שרייבן נאר כסדרן, קענסט נישט אריינפילן אן אות, וועגן דעם דער פרי מגדים ברענגט אז א סופר דארף זיין א גרעסערע ירא שמים ווי א שוחט, א שוחט שטייט מוז זיין ירא שמים מרבים, א סופר דארף נאך זיין מער, פארוואס? מען ארבעט אפ א שטיק צייט. ער האט אפגעשריבן א גאנצע מזוזה צו אלע פיר פרשות, און נאכדעם דארף ער פאררעכטן א ווארט אינמיטן און ער קען נישט ווייל ס'מוז זיין געשריבן כסדרן מוז ער עס לייגן אין שמות. פארלוירן א טאג אדער צוויי ארבעט אדער אפאר שעה ארבעט? איז למעשה האט דער בחור נישט געלייגט קיין תפילין א גאנץ לעבן, איך מיין ביז יעצט, איז במילא האלט איך אז מען זאל האבן אזוי ווי ביי מזוזות צוויי מאל אין זיבן יאר, דריי און א האלב יאר, זאל מען גיין בודק זיין די תפילין אויכעט, אזוי האלט איך, יעצט וועט דאך יעדער מיך אטאקירן ווי נחום ראזענבערג האלט, ווער איז נחום ראזענבערג, איז וויל איך ענק זאגן, עס איז נישט אזוי גלאטיג די גאנצע זאך אז מען דארף עס קיינמאל נישט בודק זיין, איך האב ענק געזאגט, איך וועל ענק ענטפערן ברבים, ס'איז דא א תוס' אין מסכת מנחות דף מ ב, עמוד בית, דיבור המתחיל תפילין, ברענגט ער א מכילתא פון סוף פרשת בא, אויפן פסוק ושמרת את החוקה הזאת למועדה מימים ימימה, אלע בר מצוה בחורים זינגען דאס, מכאן שצריך לבדוק התפילין אחת לשנים עשר חודש, מען דארף בודק זיין איין מאל אין צוועלף חדשים, דברי בית הלל האלטן בית הלל, שמאי אומרים די בית שמאי זאגן, אין צריך בדיקה מען דארף קיינמאל נישט בודק זיין. יעצט. ער ברענגט אויך תוספות די ירושלמי אין מסכת עירובין פרק י הלכה א' אז דארט איז די זעלבע מחלוקת רבי מיט ר' שמעון בן גמליאל שרייבט אויף דעם תוספות וכל הני דמצריך בדיקה די אלע וואס האלטן אז מען דארף בודק זיין סבירא להו האלטן בחזקת תפילין הכתוב מדבר אז מען רעדט דארט אין חזקת תפילין דאס מיינט אז ושמרת את החוקה הזאת למועדה מימים ימימה מען דארף עס יעדעס יאר בודק זיין אבער ולא קיימא לן הא. מיהו בשמושא רבא, ס'איז דא די תפילין שמושא רבא, איכא שמצריך לבודקן פעמיים בשבוע, מ'דארף עס יא בודק זיין צוויי מאל אין זיבן יאר, קוק אריין דארטן אין תוספות וועסטו עס טרעפן, נאכדעם אין מסכת יומא דף י א עמוד א' שטייט אויכעט אזוי, יעצט די ראש אין הלכות תפילין סוף סימן ל' א' שרייבט אז מ'דארף נישט בודק זיין די תפילין קיינמאל נישט. איינמאל כשר איז כשר אויף אייביג, אפילו אחר הרבה שנים. יעצט, אין ספר האשכול, דאס איז געווען דער שווער פונעם ראבד, חלק ב', עמוד צדיק ב', שרייבט אויך אזוי אז מען דארף קיינמאל נישט בודק זיין. דער אורחות חיים, הלכות תפילין, סימן קט, שרייבט בשם תשובת הגאונים אויך אז מען דארף קיינמאל נישט בודק זיין. און דאס זעלבע איז אין די תשובת הגאונים, תורתן של ראשונים, חלק א', עמוד מ ו. אין שערי תשובה סימן קיף נין גימל אין די תשובות רב שר שלום גאון אין סימן ג' אות ה' שטייט אז מען דארף נישט בודק זיין. יעצט אזוי פסקנט אויך די רמב ם אין פרק ב' פון הלכות תפילין, הלכה י ב, אז מען דארף נישט בודק זיין די תפילין אפילו אסאך נאך אסאך יארן אויך נישט, און אזוי האלט אויך די רבינו ירוחם אין נתיב י ט חלק ה' דף קיף עיין א' עמוד ד'. דער טור אין סוף סימן ל ט האלט אויך אזוי, און אזוי שרייבט ר' עמרם גאון אז מ'דארף נישט בודק זיין אפילו נאך פיר אדער פינף יאר, מ'דארף נישט. און דער בית יוסף איז מגיה על פי תשובת הגאונים וואס ס'ווערט געברענגט אין אורחות חיים וואס מ'האמיר פריער געזאגט אז נישט נאר אפילו נאך פיר אדער פינף יאר נאר אפילו לארבעים או לחמישים שנה דארף מען אויך. נישט. יעצט, דער אורחות חיים דארטן, ווי איך האב ענק פריער געזאגט אין הלכות תפילין סימן כט, ברענגט בשם חכמי צרפת אז מען איז זיך נוהג בודק צו זיין משנה לשנה, ווייל דאס איז, כ'האב ענק פריער געברענגט די מכילתא מיט תוספות, אז ס'איז א מחלוקת בית שמאי און די בית הלל, און די בית שמאי האלטן מען דארף קיינמאל נישט בודק זיין, און די בית הלל האלטן אז איינמאל אין צוועלף חדשים. יעצט, דער טור ברענגט פונעם שאילתות פון ר' אחאי גאון וואס ער זאגט אז מען דארף בודק זיין די תפילין צוויי מאל אין זיבן יאר, אזוי ברענגט דער טור צו. יעצט אין שאילתות אליינס איז עס נישט דא, איך האב עס געזוכט, ס'איז נישט דא, דער טור ברענגט אזוי צו. יעצט דער שלחן ערוך דא אין סימן ל ט פסק'נט אזוי ווי רוב ראשונים אז תפילין וואס איז איינמאל מוחזק בכשרות דארף מען קיינמאל נישט בודק זיין, אבער טאמער לייגט ער עס נאר לפרקים דארף מען עס בודק זיין צוויי מאל אין זיבן יאר. יעצט אזוי ווי ביי מזוזה, מזוזה שטייט אויך אין יורה דעה סימן ריש צדיק א' סעיף א' אז א מזוזת יחיד דארף מען בודק זיין צוויי מאל אין זיבן יאר, יעצט דער כנסת הגדולה וואס ווערט צוגעברענגט אין הגהות אין בית יוסף, דער מגן אברהם סעיף קטן י ד שרייבן שנכון לבדוק התפילין אף על פי שמניחם כאטשיג מען לייגט זיי יעדן טאג זאל מען יא בודק זיין משום דמתקלקלין מהזיעה. א חידוש, ס'ווערט קאליע פונעם שוויץ. יעצט. און אויכעט אסאך אחרונים שרייבן אזוי, נישט נאר די מגן אברהם, דער אליה רבה אין סעיף קטן ו' שרייבט אזוי, דער באר היטב אין סעיף קטן י', און דעם שלחן ערוך הרב אין סעיף י א, און דער מלאכת שמים כלל בית אות בית, און דער קסת הסופר סימן כ ד סעיף א', און דער משנה ברורה סעיף קטן כ ו, און דער קול יעקב סעיף קטן ל' ח'. די אלע שרייבן אז וויבאלד ס'ווערט קאליע פון די שוויץ זאל מען עס יא בודק זיין, שרייבן נישט וויפיל אבער אזויפיל וויפיל א מזוזה כאטש צוויי מאל אין זיבן יאר. יעצט ס'איז דא זייער אסאך מענטשן, למשל איך האב ספעשל טרעוולינג תפילין, כ'האב תפילין וואס איך פאר מיט דעם ארום, ווייל שטייט אז ווען דער צדיק הדור פארט אוועק פון זיין שטאט זאל מען בודק זיין די תפילין, פארוואס? ווייל מען קען טרעפן א פגם. איך פאר ארום זייער אסאך, נישט וואס איך בין דער צדיק הדור, נאר איך פאר ארום אסאך, איז דער באבובער רב פלעגט ארומפארן זייער אסאך, ר' בן ציון פון באבוב, און האט ער האט דער ער געהאט א שוואגער וואס ער איז קיינמאל נישט אוועק געפארן האט ער געזאגט ער איז פון די ני פון שורש פון ויסעו און איך בין פון יענער איז די שוואגער איז פון שורש ויחנו איז במילא ס'איז דא מענטשען וואס זיי פארן אסאך איך פאר אסאך איינמאל האב איך געהאט א מעשה איך האב אריין געלייגט מיינע תפילין איך בין ארויס געפארן פון ניו יארק ניין אינדערפרי איך האב געדארפט פארן א פיר שעה טריפ האב איך עס אריין געלייגט מיט די פעקלעך אונטן כ'בין אנגעקומען דארט זאגט מיר יענער רב זאלסט שוין בודק זיין די תפילין, פרעג איך אים פארוואס, זאגט ער ווייל אונטן איז מיינוס פֿופֿציק דעגריס אין די פיוסעלאדזש אין די עירפלעין, נאר אויבן געט מען הייצונג אדער לופט אויב מען ברויך, און ס'קען זיין ס'איז אראפגעטאנצט, און געס וואט, כ'האב אים געפאלגט און ס'געווען אראפגעטאנצט פֿיר אותיות, ווייל די אותיות איז דאך נישט ס'קלעבט דאך נישט נאר ארויפגעלייגט, און ס'דא א וועג וויאזוי מען קען עס אראפנעמען, איז במילא זעה איך דאך אז ס'איז דא אסאך פראבלעמס. יעצט מען לאזט איבער אין די דעש בארד א טלית און תפילין, אמאל לאזט מען עס איבער אין טראנק, דו יו ריעלייז ווען ס'איז נײַנציק אדער פֿינף און נײַנציק דעגריס אינדרויסן, דו יו ריעלייז אז אין טראנק איז איבער הונדערט דעגריס ווייל ס'איז צוגעמאכט, יו עווער ריעלייז דעט? איז במילא האסטו א גרויסן פראבלעם, דו קענסט נישט וויסן ווען ס'טאנצט אראפ דיין דיינע תפילין, ס'איז א ווערי סיריעס פראבלעם, די תפילין איז אזוי ווי א מעדיקעישאן, מען שרייבט אויף סטאר ביטווין דעי און דעי און דעי און דעי טעמפרעטשור, אזוי דארף מען א תפילין אויכעט האלטן כסדר אין א סערטען טעמפרעטשור. נישט צו הייס און נישט צו קאלט, איז במילא אז דו האסט דא א פראבלעם ווייל ס'ווערט מתקלקל פון די זיע, ס'דא נאך טויזענטער זאכן היינט מיט די מאדערענע טעקנאלעדזשי פון וואס ס'ווערט אלץ קאליע. שוין, יעצט, אין ספר מטה יהודה שרייבט אז תפילין וואס די אויר איז שולט דערין ברויך נישט קיין בדיקה. פארוואס? ווייל די לופט האלט עס פריש. דווקא א מזוזה וואס דאס איז צוגעמאכט און די לופט איז נישט שולט דערין, דאס דארף האבן א בדיקה. יעצט דער יעבץ אין ספר מור וקציעות סוף סימן לט שרייבט אויפן מגן אברהם, וואס דער מגן אברהם זאגט אז ס'ווערט קאליע פון די שווייס, זאגט ער שאם עור החיפוי שלם, אויב די עור פון די בתים זענען גאנץ,

תפילין אזוי זיך נוהג חסידים ואנשי מעשה, אזוי שרייבט די מטה אפרים אין סימן תוו ק פ א' סעיף י', דער קיצור שלחן ערוך אין סימן ק כ ח סעיף ג', אין ספר שלחן גבוה, ספר יוסף אומץ, סימן תוו עיין ט, שאלות ותשובות בנין ציון החדשות סימן ל ט, שאלות ותשובות זקן אהרן, חלק ב', חלק אורח חיים סימן ב', און שאלות ותשובות הרשב"ן. סימן י ט. יעצט דאס וואס ס'שטייט אין מטה יהודה וואס כ'האב פריער געברענגט אז טאמער לייגט מען עס נישט יעדן טאג דארף מען עס בודק זיין, איז א שאלה וואס הייסט נישט יעדן טאג? איינמאל א וואך? איינמאל א חודש? איינמאל, צוויי מאל א וואך? וואס הייסט כל שאינו לובשם בכל יום? יעצט כ'האב געוואלט זאגן נאך א זאך. איך ווייס פון צענליגע און הונדערטער יונגעלייט וואס לייגן נישט קיין תפילין א גאנץ יאר, איך ווייס, מיך האבן אויפגעקאלט דא אליינס, איך זיץ דא שוין צוויי חדשים, האבן מיך אויפגעקאלט צוויי יונגעלייט, זיי ווילן דאס יאר זיך אונטערנעמען, איך האב געזאגט זייער א שיינע דרשה אויף ראש השנה, זיי ווילן זיך אונטערנעמען צו לייגן תפילין יעדן טאג אזוי ווי איך האב אייביג געזאגט, און זיי זאגן נאר קריאת שמע דערמיט, און זיי טוען עס אויס, שוין, און דעטס אלל דעט דעי וואנט, האב איך געזאגט פיין, ס'איז בעסער ווי גארנישט, נישט וואס איך גיי דער היתר דערויף, סאו וויל איך פרעגן. אבער אזעלכע הונדערטער יונגעלייט וואס זיי קומען נישט דאווענען און זיי לייגן נישט קיין תפילין, יעצט אז איך וועל זאגן אז מען דארף נישט בודק זיין, נו, זיי זענען דאך פון די קעטעגארי וואס זיי לייגן נישט קיין תפילין יעדן טאג. איז לאמיר נאכאמאל איבערחזר'ן, ס'איז דא צענליגע שיטות אז מען דארף עס בודק זיין, אפילו תפילין אויך. נאכדעם איז דא ווי די וועדער טשעינדזש, מען טראגט עס ביי די קעלט און ביי די היץ. און נאכדעם איז דא נאך א זאך אז ס'איז דא אסאך וואס זיי לייגן נישט יעדן טאג. איז מילא האבן אונז אלע ריזענס אז מ'זאל יא בודק זיין די תפילין, איי אז ער לייגט נישט וואס דארף ער עס בודק זיין, אויף די פאר טעג וואס ער וועט יא לייגן זאל ער כאטש נישט מאכן קיין ברכה לבטלה. יעצט אין פון ספר אשל אברהם פון בוטשאטשער רב, סוף סימן ל"ט, שטייט אויך אזוי, אין פרי מגדים אין אשל אברהם, סוף סימן ל"ט, שטייט שהמרבה לבדוק אפילו קנה מסופר מומחה, אז איינער איז מרבה בודק זיין אפילו ער האט עס געקויפט פון א סופר מומחה, הרי זה משובח. די מלאכת שמים כלל ק"ב אות ב' בחכמה זאגט אויך די זעלבע, און אין ספר יפה ללב סעיף קטן ט שרייבט ער אזוי, שרייבט ער נאך מער אז אין אונזער צייט וואס רוב סופרים ומגיהים זענען נישט קיין מומחים ווי עס דארף צו זיין אין עניני תפילין און מזוזות, און אסאך מאל טרעפט מען פסולים אין זייערע אותיות, איז וועגן דעם איז זייער גוט אז מען זאל מחמיר זיין און עס בודק צו זיין אין עלול, און מזוזות זאל מען נאך מער מחמיר זיין. פארוואס מזוזות איז א גרויסע ביזנעס גיי מיר פֿופֿציק דרײַסיק כ'האב געקויפט א הויז כ'מוז האבן צוואַנציק און מער ס'איז אלץ דא וויפיל מען ברויך יעצט מעיקר הלכה למעשה דארף מען עס בודק זיין איין מאל אין דריי און א האלב יאר סא דאס האב איך נאר סתם געוואלט אז דער עולם זאל נישט מיינען אז איך רעד אין די לופטן האב איך מיר גענומען די צייט צאמצושטעלן אז וואס איך האב ענק געזאגט. ס'איז הונדערט פראצענט ריכטיג. יעצט בעט איך דעם עולם אז מ'זאל טאקע גיין זיך בודק זיין די תפילין ענד יו מייט העוו א ביג סורפרייז קאמינג. האטס אלע א פרייליכן און א לעכטיג יאר.